ב' חלקים משיחת י א ניסן תשמ ד.
דערנאך קומט אבער אן ניסן און דווקא ביי יציאת מצרים, וואס אין דרוף איז געווען די שני רגעים, שני עניינים, איין זאך איז געווען דער ביטול פון גלות מצרים, און דערנאך איז געווען די יציאה פון ארץ מצרים, און וואס ביי די ביידע איז אנגעוויזן גענוי דער רגע, שביום חמשה עשר בניסן ווען דאס איז געווען דער גלות און ממשלת פרעה און מצרים אויף אידן איז עבודה בטלה מאבותינו נאך כמה חדשים לפני זה בראש השנה דער גלות מצרים סבלות מצרים ווען איז דאס בטל געווארן בשעת פרעה האט אנגעהויבן טרייבן אידן פון מצרים. ווען איז דאס געווען? זאגט ער אין פסוק ויהי בחצי הלילה, און בשעת משה האט געזאגט כחצות, מאכט דערפון די גמרא דעם גאנצן שטורעם, און דאס זאגן פארענטפערט אז ס'איז געווען מער נישט ווי באווארענען, אצטגניני מצרים חרטומי מצרים וכו', ס'איז אבער געווען ברגע חצי הלילה ממש חצות און נישט כחצות. וואס אט דעמאלט איז בטל געווארן גלות מצרים? ווען איז געווען די יציאת מצרים? איז נישט סתם ס'איז געווען במשך פון יום פון חמשה עשר בניסן, נאר מ'זאגט ויהי בעצם היום הזה, און די מכילתא איז דערנאך מדייק וכיוון שהגיע הקץ, לא עכבם אפילו כהרף עין. דאס הייסט ס'איז געווען בדיוק א הרף עין, ווען איז געווען די הרף עין איז דאס געווען בעצם היום הזה בחצי היום, פונקט האלבן טאג, וואס דעמאלט איז געווען יציאת מצרים, און אין דרוף איז מען מדגיש אז יעדע רגע איז טייער און קיין רגע טאר מען נישט דורכלאזן. אפילו אז ס'קומט בחצי הלילה, וואס דאס איז די פינסטערסטע רגע פון כל הלילה כולו, ווי מ'זעט עס בעיני בשר, ס'איז דא דער בין הערביים תחילת הלילה, און דערנאך איז דא דער קרוב ביי עמוד השחר, איז אין הרגש האדם פאר דעם עמוד השחר מצד דרוף וואס ער קען זיך נישט דערווארטן, אז פאר עלות השחר וואס דער אמת אז דאס איז פינצטערער ווי די גאנצע נאכט. בפשטות אבער בעיני בשר בשעת מען מעסט אפ די ליכטיגקייט און די פינצטערקייט איז דער פינצטערסטער רגע אין לילה איז דאס בחצי הלילה. קען ער זיך דעמאלט טראכטן אז ער וועט טאקע פארנעמען זיך מיט הכשר מצוה און גרייטן זיך צו כל עניינים טובים, ער איז דאך אבער ניט מחויב די צייט וואס דאס איז די שווערסטע צייט און די פינסטערסטע צייט, און ס'רעדט זיך אינגאנצן וועגן איין רגע אדער וועגן עטליכע רגעים, דארף ער זיך דעמאלט שפארן מיטן חושך העולם, און דווקא דעמאלט זאל ער ארויס מבטל זיין די מיצרים וגבולים גלות מצרים און שעבוד מצרים. איז חג המצות מדגיש אז ווען איז דער ביטול פון שעבוד מצרים בפעם הראשונה, און דערנאך איז חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, איז דאס ניט קוקנדיק וואס ס'טוט זיך אין וועלט פון א חשך יכסה ארץ, אפילו אז ס'ווייזט זיך אויס אז דאס איז א חשך אפלה ווי ער זאגט אין מצרים. אפילו אויב דאס איז חס ושלום טאקע אזוי, איז וויבאלד אז ס'איז געקומען דער רגע וואס ער קען מבטל זיין גלות מצרים, אפילו אז דאס איז פארבונדן מיט שוועריגקייטן, און וויבאלד אז מ'האט אים וועגן דערויף מודיע געווען, וואס די ידיעה איז בהשגחה פרטית פון דעם אייבערשטן, איז א זיכערע זאך אז איני מבקש אלא לפי כחן האט עם געגעבן כוחות אז דווקא בחצי הלילה קען ער דורכברעכן די פינסטערניש פון לילה, עד כדי כך אז דער לילה מיט פרעה מיט די מצרים זענען מ'קומען צו אים צו גיין און שרייען אז ס'איז בטל געווארן גלות מצרים און גייט מקבל זיין תורה. ועל דרך זה בחצי היום בשעת ער איז א שלם בתורה ומצוותיה ביז אין די תכלית השלימות פון נר מצוה ותורה אור בעצם היום הזה קען ער זיך טראכטן אי וואס דארף ער הארעווען זיין גענוג אז ער וועט איבערחזר'ן נאכאמאל וואס ער האט געלערנט אינדערפרי. אדער טון מיט די זעלבע התלהבות די מצוה ווי ער האט געטון די התלהבות נעכטן ווען ער האט געטון די מצוה, ווארום עס שטייט בעצם היום הזה, זאגט מען אים, וויבאלד אז דאס איז א נייער טאג, איז אפילו ווען דו האסט עצם היום הזה מצד הטבע, ווייל ביי אים איז דאס געווארן הרגל נעשה טבע, דארפסטו וויסן זיין אז דעמאלט דארפסטו ארויס פון מצרים, אויף ווי דו שטייסט אין מצרים בעצם היום הזה, וואס נאך טעג פאר דרוף איז געווען ולכל בני ישראל היה אור במושבותם על אחת כמה וכמה בחמשה עשר בניסן, על אחת כמה וכמה נאך דעם נס פון ויהי בחצי הלילה. וואס פרעה האט זיי געטריבן לשלחם מן הארץ, און עס שטייט בעצם היום הזה, איז וואס דארף ער פליען מיט כנפי נשרים מרעמסס סכותה, ס'איז גענוג ער זאל גיין פאמעלעך, און בפרט נאך אז ער גייט מיט אלע שישים ריבוא און אויכעט נשים וטף און אויכעט גם ערב רב עלה, זאגט מען אז דעמאלט איז ניטא קיין רגע אפילו כהרף עין. צו פארזוימען, און וויאזוי דארף דאס זיין ואשא אתכם על כנפי נשרים פון בעצם היום הזה איז געווען דער ארויסגיין פון מצרים אין אן אופן אז ס'איז געווען על כנפי נשרים, ווארום ער האט די מעגליכקייט פון כנפי נשרים טאר ער נישט גיין צו פוס, ער טאר נישט פארן אפילו, על סוסים ופרדים וחמורים וכו', ס'דארף זיין כנפי נשרים אויב ער קאן דאס האט עס נאר, און וויבאלד אז מ'האט אים אנגעזאגט וועגן דרוף און מ'האט אים געזאגט אז דאס חזר'ט זיך איבער בכל יום ויום יהי' בעיניך חדשים ממש, דארף ער טון בעצם היום הזה. די מצוה וואס ער באדארף איצטער מקיים זיין פון דאס ניי, אז דאס ווערט חדשים אפילו לגבי עצם היום הזה, און ויהי רצון אז פון די אלע עניינים ווי זיי ווערן גערעדט אין תורה זאל זיין איז וואס ער האט זיך אויסגע'חזר'ט עניינים וואס שטייט בספרים ומבואר במפרשים פון די ספרים. זאל דאס אראפקומען אין אן אופן פון גדול לימוד שמביא לידי מעשה, יעדער זאל דאס אויסנוצן בנוגע למעשה בפועל כאמור, אנהייבנדיג אויף אויסנוצן יעדע רגע זיינע, און אויסנוצן יעדע חלק פון דעם כוחות און פון דעם מעמד און מצב וואס מען האט אים געגעבן, ער זאל דאס אויסנוצן במילואו ובשלימותו. להפיץ הצדק והישר והתורה ומצוות סייער ביז אין אנעטן אז די מעיינות התורה ומצוות שטייען אין דעם חצר און שטייען דארט אין אן אופן פון יפוצו וואס דאס וועט תיכף אראפברענגען מידותו של הקדוש ברוך הוא איז דאך מידה כנגד מידה אז דער אייבערשטער וועט ניט מעכב זיין אפילו כהרף עין. און ס'וועט מקוים ווערן דער פסק דין הרמב"ם אז הבטיחה תורה אז עושין תשובה און אט אט דעמאלט ומיד הן נגאלין וואס דער לשון הרמב"ם איז זיך דאך א הלכה לשון און אז מ'זאגט מיד איז דאס מיד על פי הלכה בעגלא דידן ממש גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און אין אן אופן בדוגמא פון ואשא אתכם על כנפי נשרים, וארו עם ענני שמיא אחישנה שבאחישנה לחיים.